בעזר השם ירושלמי דמאי דף לה, מיר שטייען די צווייטע שורה פון אויבן תרומת מעשר של דמאי, עס איז געווען א חידוש אין די משנה אנהויב די פרק אז עס איז דא א מאל וואס מען קען גלייבן אן עם הארץ, איז איינע פון די אופנים געווען שבת קודש, אבער די צווייטע אופן איז געווען, לאמיר זאגן א מענטש האט אראפגענומען תרומת מעשר פון זיין דמאי און עס האט זיך אויסגעמישט צוריק, שחזרה למקומה, איז רבי שמעון השזורי האט געזאגט אז מען קען פרעגן די עם הארץ אפילו עס איז אינמיטן וואך און מען קען עם גלייבן. סוף די גמרא די לעצטע שורה אויף עמוד ב' שטייט וויבאלד אז די עם הארץ איז אימת תרומת מעשר עליו ווען ווילן נישט זאגן קיין ליגנט זאגט אבער די גמרא תני מיר האבן געלערנט אין א ברייתא תרומת מעשר של דמאי שחזרה למקומה אויב די דמאי איז אריין געפאלן אין די זעלבע פירות דארטן וואו פון וואו מען האט ארויס גענומען די תרומת מעשר דעמאלטס מדמעת דאס דאס אסר'ט די גאנצע תערובת פאר זרים אבער שלא למקומה לאמיר זאגן ס'איז אריין געפאלן אין אנדערע פירות האסט תרומת מעשר פון דמאי ס'פאלט אריין אין אנדערע פירות, דעמאלטס איז די הלכה אז אינה מדמעת, ס'ווערט נישט אסור לזרים. אינטערעסאנטע שיטה, דברי ר' אליעזר, וואס איז די מהלך פון די שיטה, אז אויב ס'איז דא א רוב, איז די רוב קען עס מבטל זיין, און די חשבון איז, אז וויבאלד אז תרומת מעשר פון דמאי איז מדרבנן, ווייל מדאורייתא דארף מען דאך עס נישט מעשר'ן, איז אויב אזוי קען מען מיקל זיין, איז תרומת מעשר דאורייתא, איז מדמעת אלע סארטן חולין, תרומת מעשר פון דמאי וויבאלד אז ס'איז נאר מדרבנן, איז עס נאר מדמעת, ס'מאכט נאר אסור, אויב ס'איז גענומען געווארן פון די זעלבע פירות וואס איז די חילוק וועט מען שוין זען אין די גמרא. דאס איז אלץ שיטת רבי אליעזר. וחכמים אומרים, בין למקומה בין שלא למקומה מדמעת, הגם אז ס'איז נאר מדרבנן, מ'קוקט עס אן אזויווי פשוט'ע תרומת מעשר, וואו ס'פאלט אריין ווערט עס אויסגעמישט, דארף מען האבן מינימום הונדערט קעגן דעם, מ'זאגט נישט אז ס'ווערט בטל ברוב. בקיצור ס'איז אזויווי אלעמאל. א דריטע שיטה, רבי שמעון אומר, בין למקומה בין שלא למקומה אינה מדמעת, ס'ווערט אלעמאל בטל ברוב, ווייל היות אז ס'איז מדרבנן, ס'איז דמאי, ס'מאכט נישט קיין דימוע. איז די גמרא זאגט רב בון בר חייא בעא קומי רב זעירא האט ער געפרעגט פון רב זעירא מאן דאמר מדמעת מדמעת איך צוויי שיטות אין די פון די דריי קען איך פשוט פארשטיין די שיטה וואס האט געהאלטן אז אלעמאל ווערט עס יא אויסגעמישט די שיטה מיט די חכמים איך פארשטיי זיי האבן געזאגט אז אזוי ווי אלעמאל תרומת מעשר די זעלבע זאך די לעצטע שיטה פון רב שמעון ושאינה מדמעת פארשטיי איך אויך אינה מדמעת ניחא פארוואס וויבאלד אז ער האט געהאלטן אז תרומת מעשר איז נישט אזוי ווי וודאי אבער איך קען נישט פארשטיין דער ערשטע שיטה פון רבי אליעזר, מאן דאמר למקומה מדמעת שלא למקומה אינה מדמעת, מה בין למקומה ומה בין שלא למקומה, וואס איז די נפקא מינה, כ'קען נישט כאפן, אויב ס'איז תרומת מעשר פון דמאי, נו. אדער זאג אז ווען ס'מישט זיך אריין אין פירות איז עס א פראבלעם, ס'איז נישט דא קיין ביטול ברוב, ס'איז אזוי ווי אלעמאל תרומה, ס'דארף האבן ביטול במאה. אדער זאג ס'איז יא דא ביטול ברוב, וואסערע חילוק קען זיין אז ס'איז אריינגעפאלן אין די פירות פון כ'האב עס גענומען פון דארטן אדער נישט, ענטפערט די גמרא עאל רב חגי, איז רב חגי ווען מען האט געפרעגט די שאלה איז אריינגעקומען אין בית מדרש, איז פאר מען זאגט וואס רב חגי האט געזאגט דערציילט די גמרא אז די בני הישיבה אמרין די בני הישיבה האבן געזאגט איינער צו די צווייטע אז זיי האבן זיך געשושקעט דו ווייסט וואס גייט יעצט געשען? קוק, כדין הוא מימר, יעצט גייט זיכער ר' חגי זאגן, משה, דאס הייסט איך שווער אזוי ווי די נאמען פון משה רבינו, דנא אמר טעמא, ר' חגי פלעגט האבן אזא מין אויסדרוק אז ער מאכט א שבועה אז ער האט א פשט, אזוי מ'האט געזאגט אז אזוי גייט ער זאגן, און אזוי איז טאקע געשען, ר' חגי האט זיך אנגערופן אמר משה דנא אמר טעמא אז וואס? מאי דאמר מדמעת, פשט איז אזוי, דער שיטה פון ר' אליעזר, באמת האט ער געהאלטן אז מען קען מיקל זיין, ס'איז נאר מדרבנן, ס'איז אריינגעפאלן, ס'איז דא א רוב קעגן דעם, ס'ווערט בטל, א גוט יאר, מ'דארף נישט האבן הונדרעט כנגד מיט דאס. אבער ער האט געהאלטן אז אויב ס'פאלט אריין אין די זעלבע פושקע וואו פון דארט האט מען עס ארויסגענומען, ס'איז געקומען פון דארט איז עס צוריק געפאלן דא, וויבאלד שהיא מתרת את השיריים, די תרומת מעשר איז מתיר די שיריים לאכילה, צוליב דעם האט ער געהאלטן אז ס'איז דא א פראבלעם, ווייל אויב מען וועט עס מתיר מאכן, מען וועט זאגן אקעי ס'איז גוט, וועלן מענטשן קומען זאגן אז ס'איז אזוי ווי פארדעם, נאכאמאל, א מינוט צוריק האט מען נאכנישט אראפגענומען תרומת מעשר. האסט יעצט אראפגענומען תרומת מעשר האט זיך עס אויסגעמישט אז אלס איז בסדר, פשט איז אז ס'מאכט ליצנות ס'הייסט נישט קיין תרומת מעשר, ווייל איין מינוט צוריק איז די פירות געווען דא און מ'האט געזאגט אז מ'דארף אראפנעמען תרומת מעשר, און די זעלבע און דער תרומת מעשר האט דאך אוועקגעשטעלט מתרת השיריים לאכילה, פארדעם וואס האסט אראפגענומען האט מען נישט געמעגט עסן, נאכדעם וואס האסט אראפגענומען האט מען יא געמעגט עסן, און נאכדעם גיט עס א פאל אריין צוריק און אלס איז בסדר? איז ס'קוקט אויס כאילו א זלזול אז מ'דארף בכלל נישט אראפנעמען די תרומת מעשר, האט מען געמאכט א גזירה און מ'האט געזאגט אז ס'פאלט אריין אין דער זאך אליינס איז בעסער אז מ'זאל עס נישט עסן. מיר גייען אריבער דף ל"ה עמוד ב'. און ער פירט אויס אז מאי דאמר דאס וואס מ'האט געזאגט אז אויב ס'פאלט אריין אין אלע אנדערע חולין אינה מדמעת, זייער פשוט ווייל וואס האט עס מיט יענע חולין? שאינה מתרת את השיריים לאכילה, און וויבאלד ס'איז נישט מתיר געווען יענע פירות וואס האט זיך אריינגעמישט אין די פירות, איז נישט דא קיין ספעציעלע צורך אז מ'דארף זיך פירן מיט די חומרות וואס מ'פירט זיך ביי תרומת מעשר דאורייתא. אויב אזוי, דאס איז די חילוק צווישן די צוויי. פירט אויס די גמרא, הורי רב הילא כהדא דרב חגי. ער האט גע'פסק'ענט אזוי ווי רבי אליעזר, ווייל היות רב חגי האט געגעבן אזא געשמאקע הסבר, קען מען זיך פארלאזן אויף דעם. ברענגט די גמרא א מחלוקת, למעשה דער גאנצער יסוד וואס איז געשטאנען אין די משנה אז אויב תרומת מעשר איז האט זיך אויסגעמישט קען מען גיין און פרעגען א עם הארץ און מען גלייבט אים, ס'איז די גאנצע גמרא האט זיך אפגעגעבן מיט א אנדערע זאך נישט ממש וואס די משנה האט גערעדט. ביידע ענינים סיי די משנה סיי די ברייתא רעדן תרומת מעשר וואס מישט זיך אריין אין אנדערע פירות. די ברייתא וואס מ'האמיר יעצט מרחיב געווען האט גערעדט צו מ'קען עס גיין עסן אין די מצב צו ס'הייסט מדמעת מען קען זיך פארלאזן אויף ביטול ברוב אדער נישט, און מען האט געפסקנט אזוי ווי רבי אליעזר ביים סוף אז עס ווענדט זיך צו עס איז די פירות צו עס איז אנדערע, אבער די משנה האט גערעדט אויב די תרומת מעשר האט זיך אריינגעמישט איז דא א עצה פון פרעגן די עם הארץ, יענע הלכה אז מען פרעגט די עם הארץ און מען גלייבט אים, דאס איז געווען אין אונזער משנה בשם ר' שמעון שזורי, אויף דעם זאגט די גמרא אמר רב זירא אתא עובדא קמיה דרב חנינא, עס איז געקומען א מעשה צו רב חנינא פון תרומת מעשר וואס עס איז אריינגעפאלן צוריק אין די זעלבע פלאץ והורה וואס אויב ס'פאלט אריין צוריק אין די זעלבע פלאץ איז דאך עס א פראבלעם, אזוי געשטאנען אין די ברייתא. נו, אויב מ'קען גיין פרעגן די עם הארץ, איז הורה כר' שמעון, והורה כר' שמעון שזורי, אז מ'קען פרעגן די עם הארץ, און אפילו בימות החול, און אויב ער זאגט אז ס'איז געמייסערט איז גוט, אבער רב אחא בשם רבי יונתן האט געהאלטן אז אין הלכה כר' שמעון שזורי, איז געווען א שאלה צוויי שיטות צו מ'פסק'נט אזוי ווי אים אדער נישט. זאגט די הייליגע גמרא א ברייתא. נאך א פלאץ וואו רבי שמעון שזורי האלט אז מען קען זיך פארלאזן אויף די עדות עם הארץ, יותר מכאן היה רבי שמעון שזורי אומר, אויב ס'איז געווען א מענטש וואס האט מפריש געווען הפריש תרומת מעשר אויף דמאי ונשרפה, דאס הייסט ס'איז געווען אין צוויי אנדערע פלעצער, דא איז דא די פירות וואס מ'האט מתקן געווען און וואו איז די תרומת מעשר אויף דעם? די תרומת מעשר איז אין א אנדערע פלאץ. ער האט געזאגט די פירות זאל זיין תרומת מעשר אויף די פירות וואס זענען דארט, און די תרומת מעשר איז פארברענט געווארן, און מ'ווייסט נישט איין זאך ווען איז עס פארברענט געווארן, פארדעם וואס כ'האב געזאגט תרומת מעשר אדער אדער נאכדעם, אין אנדערע ווערטער די פירות פון תרומת מעשר איז נישט געווען לפני, די פירות וואס איך דארף מתקן זיין איז געווען לפני, איך האב געזאגט אז די פירות וואס געפינט זיך אין יענע צימער דארטן ערגעץ וואו זאל זיין תרומת מעשר אויף די פירות פון דא. יעצט זע איך אז די פירות זענען נישט דא, איך האב נישט קיין מושג צו עס איז פארברענט געווארן פארדעם וואס איז קיינמאל גארנישט געווען, אדער עס איז געווארן תרומת מעשר נאכדעם איז עס פארברענט געווארן, די עיקר נפקא מינה איז צו מען דארף נאכאמאל מייסר'ן, און וואס טוט מען, איז זאגט רבי שמעון שזורי א חידוש א קולא אז מען קען פרעגן די עם הארץ, הרי זה שואל עליו ואוכל על פיו. זאגט די גמרא, לא בדא אמר רב זירא, אתא עובדא קמיה דרב חנינא, והורה כרבי שמעון שזורי. רבי חנינא האט געפסקנט אזוי ווי רבי שמעון שזורי, נאר לגבי די הלכה וואס איז געשטאנען אין די פריערדיגע משנה, אז אין די משנה ביי אונז אז תרומת מעשר פון דמאי וואס איז צוריק אריינגעפאלן קען מען זיך פארלאזן אויף די עם הארץ, די גמרא זאגט אבער לגבי די נייע הלכה פון רבי שמעון שזורי וואס מען האט יעצט געזאגט יותר מכאן אז ביי א מעשר וואס איז פארברענט געווארן דעמאלטס האט ער טאקע נישט גע'פסק'ענט אזוי ווי די קולא, ער האט נישט געהאלטן אז דא קען מען אויך זיך פארלאזן ווייל דא איז א גרעסערע חידוש. יא. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב אבין, לא דמיא היא שאילתא לההוא קדמייתא. דאס הייסט אזוי, דאס וואס מען זאגט אז ווען תרומת מעשר מישט זיך אריין אין פירות קען מען גיין פרעגן די עם הארץ, און מען פארלאזט זיך אויף די עם הארץ, די וועג ווי אזוי מען פרעגט די עם הארץ דא איז נישט דומה צו די מהלך ווי אזוי מען פרעגט די עם הארץ ביי א ציור וואס מיר האבן געהאט אין די פריערדיגע בלעטער, אז איינער שבת דערוויסט ער זיך אז ער האט נישט געמייסערט זיינע פירות און ער קען נישט מייסערן אום שבת גייט ער און ער פרעגט די עם הארץ ווען מען פרעגט די עם הארץ דארטן און ווען מען פרעגט די עם הארץ דא איז איז אינגאנצען אנדערש וואס איז עס אנדערש תמן דארטן ווען מען קומט אים פרעגן שבת ער האט געמייסערט זיינע פירות דארף מען אים פרעגן בדרך עקלתון דרך עקלתון די טייטש ארום און ארום, מען פרעגט אים אזוי ער זאל נישט כאפן, לא בגין דאנא חשיד לך האבן מיר געלערנט, ער קומט און ער דערציילט אים איך בין דיר נישט חושד, נאר וואס, אלא בגין, אזוי האט די גמרא פריער געזאגט, בגין דזבנית מינך אתמול חיטין, נעכטן האב איך געקויפט פון דיר חיטין, וחמית אוכלוסין עלך, און איך האב געזען אז ס'איז געקומען אסאך מענטשן דעמאלטס קויפן, ואמרית איך האב געטראכט, דילמא דאנשיתה מתקנה אפשר פונקט האסטו פארגעסן צוליב אזויפיל טירדה, איז פאר דעם פרעג איך דיר יעצט מתקנן הויין. דאס איז די זעלבע נוסח וואס די גמרא האט פריער געזאגט אז ווען מען פרעגט אום שבת צו די פירות וואס איך האב געקויפט פון דיר איז געמעשר'ט פרעגט מען עס מיט אזא נוסח ברם הכא, אבער דא איז אנדערש די נוסח. וואס איז די נוסח? איז מען קען עס לערנען אויף אפאר וועגן זאגן די מפרשים אבער לאמיר לערנען ערשט דוגרי. ער זאגט אים אזוי, בגין דחשדתך ותקינתון, איך בין דיר חושד אז דו האסט מיר פארקויפט פירות וואס איז נישט בסדר, בין איך געגאנגען און איך האב אראפגענומען די תרומת מעשר, ואיתקרין ס'איז געשען וואס ס'איז געשען אז ס'איז אריינגעפאלן אין אנדערע, און יעצט פרעג איך דיר מתקנן הויין ס'איז יא געווען בסדר אדער נישט, וואס איז די טייטש? די גמרא זאגט אונז, אויב איינער האט א פראבלעם אז זיין תרומת מעשר האט זיך אריינגעמישט אין זיינע פירות, איז. דו קענסט נישט קומען דערציילן פאר די פאר די עם הארץ, נע איך בין בכלל נישט חושד איך טראכט נאר אפשר וואס איז דאס תרומת מעשר פון מיינע פירות פארוואס האסטו גענומען תרומת מעשר פון דעם? אין די פריערדיגע ציור ווען ס'איז געווען שבת האט א מענטש באקומען פירות עם הארץ ער האט גארנישט געטון מיט דעם ער קומט פרעגן די עם הארץ איך וויל נאר זיכער מאכן יא ס'בסדר כ'טראכט אפשר האסטו פארגעסן, אבער דא דו קומסט צו אים ווייל דו האסט שוין געהאט א פראבלעם, ווען נישט וואס ס'איז אריינגעפאלן, ביסט אים זיכער יא חושד והא ראי' דו האסט גענומען דמאי, דו האלטסט שוין נאכדעם, דו ביסט אים אמת אמת'דיג חושד, נאר יעצט אז דיין תרומת מעשר וואס דו האסט שוין גענומען איז אריינגעפאלן, יעצט ווילסטו איבערדרעהן און דו קומסט אים זאגן נע איך האב נישט געוואוסט, איז די מפרשים לערנען, א חלק מפרשים לערנען פשט. אז דו קענסט אים נישט פארדרייען א קאפ דו ביסט אים נישט חושד ווייל ער גייט דיר נישט גלייבן ווייל דו האסט שוין אראפגענומען תרומת מעשר איז אויב אזוי זאג אים רחל בתך הקטנה זאג אים בגין דחשדתך וויבאלד אז איך בין דיר חושד האב איך אראפגענומען דאס מיינט די גמרא צו צו זאגן אז מען זאל עס זאגן אנדערש אבער אנדערע מפרשים זאגן פארוואס דארף מען מאכן אזוי דוגרי פארוואס איז דאס וויכטיג פארוואס קען ער אים נישט זאגן איך בין נישט געווען זיכער זאגן די מפרשים אנדערע אז ניין, די גמרא מיינט נישט צו זאגן מ'זאל אים זאגן אין פנים אריין איך בין דיר חושד, מ'האט נאר געמיינט צו זאגן אז דא איז נישט שייך אז מ'זאל אים זאגן אז איך האב נישט אראפגענומען ווייל איין חלק מוזטו אים דערציילן אז האסט אראפגענומען, איז די חלק וועסטו מוזן דערציילן, אבער ארום און ארום קענסטו עס גרינגער און זיסער מאכן. יא, על כל פנים, די גמרא זאגט, אה. יא, זאגט די גמרא רבי שמואל בריה דרבי בון אמר איך האב א ראיה טאקע אז מען דארף אזוי פרעגן, תנא בר קפרא כן, ער האט טאקע געזאגט בפירוש, ער האט עס געזאגט אז רבי שמעון שזורי זאגט אז אפילו אינמיטן וואך מעג מען פרעגן אויף די מוכר, און מען קען אים פרעגן פשוט, און מען גלייבט אים אז אויב ער גייט ענטפערן, אפילו מען דערציילט אים קלאר מען איז אים חושד האט מען נישט מורא אז ער גייט זאגן א ליגנט, ס'איז קלאר מען קען אים פרעגן מען דארף נישט מורא האבן אז ער וועט זאגן א ליגנט. פארוואס? ווייל אימת הדימוע עליו והוא אומר אמת, און היות אז צוליב דעם גלייבט מען אים, איז צוליב דעם קען מען קלאר זאגן אז איך האב מפריש געווען תרומת מעשר, און מען דארף נישט גיין אין אלץ בדרך עקיפין, ווייל מען גלייבט אים ווייל אימת הדימוע עליו.